און דער געראטעוועטער איז געווען א איד א בעל צדקה, האט ער באנטשען די טובה נישט פארגעסן, ער האט אים דעם געהארגעטנס בייטש איבערגעגעבן, באנטשע איז א שמייסער געווארן, נאך מער, ער האט אים חתונה געמאכט, נאך מער, ער האט אים אפילו מיט א קינד פארזארגט, און באנטשע האט אלץ געשוויגן. מיך מיינט מען, מיך, באפעסטיגט זיך באנטשע אין דער דעה, און האט דאך נישט די העזה אן אויג צו ווארפן אויפן בית דין של מעלה. ער הערט זיך ווייטער איין צום מלאך מליץ. ער האט געשוויגן אפילו ווען זיין בעל טובה האט אין קורצן באנקראטירט און אים זיין לוין נישט באצאלט. ער האט געשוויגן אפילו ווען דאס ווייב איז פון אים אנטלאפן און איבערגעלאזט אים א קינד אויף דער ברוסט. ער האט געשוויגן אפילו מיט פופצן יאר שפעטער ווען דאס קינד איז אויסגעוואקסן און גענוג שטארק געווען באנטשען ארויסצואווארפן פון שטוב. מיך מיינט מען, מיך! פרייט זיך באנטשע. ער האט אפילו געשוויגן הויבט אן ווייכער און טרויעריקער דער מליץ יושר ווען דער אייגענער בעל טובה האט זיך מיט אלע אויסגעגלייכט נאר אים קיין גראשן שכירות נישט צוריקגעגעבן און אפילו דעמאלט ווען ער איז באנטשען ווייטער פארנדיג אויף א קאטש מיט גומענע רעדער און פערד ווי לייבן איבערגעפארן. ער האט אלץ געשוויגן. ער האט אפילו דער פאליציי נישט געזאגט ווער עס האט אים צורעכט געמאכט. ער האט געשוויגן אפילו אין שפיטאל ווען מען מעג שוין שרייען. ער האט געשוויגן אפילו ווען דער דאקטער האט אן פופצן קאפיקעס נישט געוואלט צוגיין צו זיין בעט און דער וועכטער אן פינף טוישן אים די וועש. ער האט געשוויגן ביים גוסס'ן, ער האט געשוויגן ביים שטארבן, קיין ווארט קעגן גאט, קיין ווארט קעגן לייט. דיקסי. באנטשע הויבט אן ווייטער צו ציטערן אויפן גאנצן לייב, ער ווייסט אז נאכן מליץ יושר גייט דער קטיגור.

הייבט אן א שארף שטעכענדיג בריענדיג קול, נאר ער האקט אפ, רבותי! הויבט ער נאכאמאל אן, נאר ווייכער, און האקט ווייכער אפ. ענדליך הערט זיך פון דעם אייגענעם האלז ארויס כמעט א ווייך קול, רבותי! ער האט געשוויגן!

מיין הארציג קינד באנטשע. און באנטשע צעוויינט זיך דאס הארץ, ער וואלט שוין אצינד די אויגן געעפנט, נאר זיי זענען פארפינסטערט פון טרערן, עס איז אים אזוי זיס וויינענדיג קיינמאל נישט געווען. מיין קינד, מיין באנטשע. זייט די מוטער איז געשטארבן האט ער אזא קול און אזוינע ווערטער נישט געהערט. מיין קינד, פירט ווייטער דער אב בית דין, דו האסט אלץ געליטן און געשוויגן, עס איז נישטא קיין גאנץ גליד, קיין גאנץ ביינדל אין דיין לייב אן א וואונד, אן א בלוטיג ארט, עס איז נישטא קיין איין באהאלטן ארט אין דיין נשמה וואו עס זאל נישט בלוטן, און דו האסט אלץ געשוויגן. דארט האט מען זיך נישט פארשטאנען דערויף, דו אליין האסט גאר אפשר נישט געוואוסט אז דו קאנסט שרייען, און אז פון דיין געשריי קענען יריחו'ס מויערן ציטערן און איינפאלן. דו אליין האסט פון דיין פארשלאפענעם כח נישט געוואוסט. אויף יענער וועלט האט מען דיין שווייגן נישט באלוינט, נאר דארט איז דער עולם השקר, דא אויפן עולם האמת

ער ווערט ווי פארבלענדט פון דעם ליכט פון אלע זייטן, אלעס בלאנקט, אלעס בלישטשעט, פון אלעס יאגט שטראלן, פון די ווענט, פון די כלים, פון די מלאכים, פון די דיינים, סאמע ענגלען. ער לאזט די מידע אויגן אראפ. טאַקע? פֿרעגט ער מסופּק און פֿאַרשעמט. זיכער! ענטפֿערט פֿעסט דער אַבֿ בית-דין. זיכער! איך זאָג דיר, אַז אַלץ איז דײַן. אַלץ אין הימל געהערט צו דיר. קלײַב און נעם וואָס דו ווילסט, דו נעמסט נאָר בײַ דיר אַליין. טאַקע? פֿרעגט באָנטשע נאָכאַמאָל, נאָר שױן מיט אַ זיכערן קול. טאַקע, טאַקע, טאַקע! ענטפֿערט מען אים אױף זיכער פֿון אַלע זײַטן. נו, אױב אַזױ, שמײכלט בונטשע, װיל איך טאַקע אַלע טאָג אין דער פֿרי אַ הײסע בולקע מיט פֿרישער פּוטער. דיינים און מלאכים האבן אראפגעלאזט די קעפ פארשעמט, דער קאטייגער האט זיך צולאכט. א כעס פון א אידענע פון יצחק לייבוש פרץ. דאס קליינע שטיבל איז פארחושכט ווי אין אים דער דלות אױף װעלכן עס װײנען אַלע פֿיר װענט. אינעם אָפּגעריסענעם סופֿיט שטעקט אַ האַקן, אַ יתום נאָך אַ געװעזענעם הענגלײַכטער. דער גרױסער אָפּגעשײלטער אױװן איז אַרומגעגאַרטלט בײַ די לענדן מיט אַ גראָבן זאַק, שטײט איבערגעבױגן אָן אַ זײַט און קוקט אַריבער צו זײַן פֿינצטערן שכן צום לײדיקן שװאַרצן קױמען, אױף װעלכן עס ליגט אן איבערגעדרייטער טאפ מיט אן אנגעברענטן ראנד, און אין א זייט אן עליו השלום א צעבראכענער לעפל, דער בלעכענער גיבור האט געהאט אן ערליכן טויט, ער איז געפאלן אין דער מלחמה מיט אן אויסגעדארטער איינגעשפארטער נעכטיגער קאשע. דאס שטיבל איז איבערגעפולט מיט כלים, עס שטייט א הימל בעט פארהאנגען מיט צעריסענע פירהענגלעך, דורך די לעכער קוקט ארויס דאס בעטגעוואנט אן ציכלעך מיט רויטע פארפעדערטע אויגן, עס שטייט א וויגל פון וועלכן עס שיינט ארויס א גרויס געלבליך קעפל פון א שלאפענדיג קינד, עס שטייט א קאסטן באשלאגן מיט בלעך מיט אן אפענעם הענגל-שלאס, עס מוז שוין דארטן קיין גרויס עשירות נישט זיין. עס שטייט נאך א טיש מיט דריי בענקלעך, דאס הילצערנע מעבל איז אמאל רויט געפארבט געווען, היינט איז עס טונקל ברודיג. רעכנט נאך צו א שאף, א פאמיעס שאף, א פאס וואסער, א קאטשער מיט א לאפעטע, וועט איהר פארשטיין אז מען קען שוין אין שטיבל פון ד' אויף ד' קיין שפילקע נישט אריינווארפן. און דאך זענען דא אן ער און א זי. זי, א אידענע אין די מיטעלע יארן, זיצט אויף א קאסטן וואס פילט אויס דאס ארט צווישן הימל-בעט און דער וויג. זי האט אין דער רעכטע האנט דאס איינציגע קליינע פארגרינטע פענסטער, לינקס דעם טיש. זי ארבעט א זאק, שאקלט צו דאס וויגל מיטן פוס און הערט זיך איין ווי ער לערנט ביים טיש. און ער לערנט מיט אַ זינגעװדיק װאָלעכיש װײנענדיק קול, ער לערנט און באַװעגט זיך אומרויִק, אָפּגעריסן און נערװעז, טײל װערטער שלינגט ער, טײל צילט ער, טײל כאַפּט ער, טײל היפּערט ער איבער, טײל אַקצענטירט ער און דריקט אױס מיט ליבשאַפֿט, טײל שיט ער גלײַכגילטיק אַרױס װי אַרבעס פֿון זײַן זאַק. דערבײַ רוט ער נישט אַ רגע. דאָ כאַפּט ער אַרױס פֿון קעשענע אַן אַמאָל רױט און גאַנץ געװעזענע פֿאַטשײלע, װישט זיך די נאָז, דעם שװײס פֿון פּנים און שטערן. באַלד לאָזט ער זי אַראָפּ אױף דער שױס און כאַפּט זיך קרײַזלען די פּאות, ציפּן דאָס שפּיציקע, ערטערװײַז קױם גראָלעכע בערדל.

קנייטשט זיך אים זײַן בלאַסער שטערן און נאָז, די לאַנגע ברעמען װערן אונטער דער איבערגעלײגטער הױט פֿון שטערן כּמעט פֿאַרלױרן. דערװײַל גיט אים, דאַכט זיך, עפּעס אַ שטאָך אין דער ברוסט, כאַפּט ער און דערלאַנגט זיך מיט דער רעכטער האַנט אױף דער לינקער זײַט אַן על־חטא. ראַפּטום פֿאַרלײגט ער דעם קאָפּ לינקס, דריקט צו מיט אַ פֿינגער די לינקע זײַט נאָז, מאַכט מיט דער רעכטער זײַט אַ קינסטלעכע פֿאָנטאַנע, װאַרפֿט איבער דעם קאָפּ רעכטס, די פֿאָנטאַנע שפּריצט פֿון דער רעכטער זײַט נאָז. און אינמיטן כאפט ער א שמעק טאביק, ס'הוידעט זיך בעסער, דאס קול קלינגט, דאס בענקל קנאקט, עס רודערט דער טיש. דאס קינד וועקט זיך נישט, עס איז געוואוינט צו דער מוזיק. און זי, דאס יונגערהייט איינגעשרומפענע ווייב, זיצט און שעפט נחת פון מאן, זי לאזט פון אים קיין אויג נישט אראפ, איר אויער פארלירט ניט קיין איינציגן טאן פון זיין מויל. אמאל זיפצט זי, ער זאל, טראכט זי, טויגן צו דער וועלט ווי צו יענער, וואלט איר דא אויך וואויל געוועזן, דא אויך. מא, טרייסט זי זיך, ווער שמועסט פון א כבוד, נישט יעדער איז זוכה צו ביידע טישן. זי הערט זיך איין, איר איינגעשרומפן פנים ענדערט זיך, דאס אויך וואס אמאל, זי איז אויך נערוועז. ערשט איז דערויף אויסגעגאסן געווען א ווילדע הנאה, אויף אזויפיל נחת האט זי פון זיין תורה געשעפט, דערמאנט זי זיך אז היינט איז דאך שוין דאנערשטאג, אז ס'איז דאך קיין דרייער אויף שבת נישטא, און דאס גן עדן ליכט אויפן פנים ווערט וואס א מאל טונקעלער און טונקעלער, ביז דער שמייכל פארשווינדט פון גאנצן פנים. דערנאך ווארפט זי א בליק דורכן פארגרינטן פענסטער, קוקט אויף דער זון, עס מוז שוין זיין שפעט און עס איז שוין נאך אין שטוב קיין לעפל ווארעם וואסער נישטא, און די שפיזלעך בלייבן איר שטיין אין דער האנט, א טונקעלער שאטן האט שוין דאס פנים באדעקט, זי ווארפט אן אויג אויפן קינד, עס שלאפט שוין אומרואיג, עס וועט זיך באלד אויפכאפן, עס איז פארן קראנקן קינד קיין טראפן מילך נישטא, און פון שאטן איז שוין א וואלקן געווארן, די שפיזלעך הייבן זיך אן אין דער האנט צו ציטערן, צו ווארפן זיך. און אז ער דערמאנט זיך נאך אז אויסער דעם גייט צו פסח אז די אוירנגלעך מיט די בענטש לייכטער זענען פארזעצט, דער קאסטן לעהר, דער הענגלייכטער פארקויפט, הייבן אן די שפיזלעך גאר מערדעריש צו טאנצן, דער וואלקן אויפן פנים ווערט טונקל בלוי אנגעלאדן, אין די קליינע גרויע אויגן וואס מען זעהט קוים ארויס פון אונטערן טיכל אויפן קאפ באווייזן זיך בליצן. ער זיצט נאך אלס און לערנט, ער באמערקט נישט אז עס מאכט זיך א געוויטער, אז עס ווערט אלעמאל געפערליכער, אז זי לאזט ארויס דעם זאק מיט די שפיזל פון די האנט און הייבט אן קנאקן די אויסגעדארטע פינגער, אז זי קנעטשט איין דעם שטערן פאר ווייטיג, איין אויג ווערט צוגעמאכט און דאס צווייטע קוקט אויף אים מעסער שפיציג אויפן מאן דעם למדן, אז עס וואלט אים, ווען ער זאל עס זען, קיל געווארן אין אלע אברים, דאך. זעט ער נישט, װי אירע בלױע ליפּן ציטערן, װי די גאָמבע ציטערט, װי עס קלאַפּט איר אַ צאָן אָן אַ צאָן, װי זי האַלט זיך אײַן מיט אַלע כּוחות נישט אױסצוברעכן, װי דער דונער רײַסט זיך און רײַסט און עס דאַרף נאָר אַ קלײניקײט ער זאָל אַרױס פֿון מױל? און דאָס קלײניקײט האָט זיך געטראָפֿן. ער לערנט און זאָגט שמע מינה תּלת און טײַטשט זיך אױס בנעימות, איז דאָך פֿון דאַנען געדרונגען ער וויל זאגן דריי, נאר דאס ווארט געדרינגען איז שוין גענוג געווען, אן דעם ווארט האט זיך אנגעכאפט דאס פארביטערטע הארץ, דאס איז געוועזן דער פונק צום פולווער. איר שטארקער ווילן פלאצט, דאס אומגליקליכע ווארט האט געעפנט אלע פארהאמערטע טויערן, אויפגעהאקט אלע ריגלען, אויסער זיך איז זי צוגעשפרינגען צום מאן מיט פיאנע אין מויל, מיט נעגל אין פנים אריין. געדרינגען זאגסטו? געדרינגען? אוי א דרינגעניש זאל אויף דיר קומען רבונו של עולם, האט זי אויסגעשריגן פון א הייזעריג קול פאר כעס, א דרינגעניש רבונו של עולם, יא יא, האט זי ווייטער מיט א שלאנגן קול געסיטשעט, פאר פסח, דאנערשטיג, ס'קינד קראנק, קיין טראפן מילך, הא? עס פארפעלט איר אטעם, די איינגעפאלענע ברוסט שלאגט פאלעס, פון די אויגן יאגן בליצן. ער בלייבט ווי פארשטיינערט. בלייך איז ער אויפגעשפרינגען פון בענקל אן אן אטעם פאר שרעק. ער האט זיך הינטערוויילעכס געריקט צו די טיר. זיי שטייען איינס קעגן דעם אנדערן קוקן זיך אן. ער מיט גלעזערנע אויגן פאר שרעק, זי מיט ברענענדיגע פאר כעס. ער באמערקט דאך באלד אז זי האט פאר כעס קיין שליטה נישט, נישט איבער די צונג, נישט איבער די הענט, די אויגן ווערן אים אלע מאל קלענער, ער כאפט אן עק פון די פאטשיילע אין מויל, ער רוקט זיך נאך אלץ אפ, אטעמט טיפער און מורמלט, הער, הער, דו אישה, ווייסט וואס איז ביטול תורה? נישט לאזן דיין מאן לערנען, הא? אלץ פרנסה, הא? און ווער גיבט דעם פייגעלע? אלץ נישט גלייבן אין גאט? אלץ יצר הרע? אלץ נאר די וועלט?

גיהנום, פייער, הענגען אויף דער צונג, ארבע מיתות בית-דין. זי שווייגט. דאס פנים אירס איז שוין ווי א קרייד. ער פילט אז ער טוט נישט גלייך, אז ער דארף זי נישט אזוי קרענקען, אז ער רעדט נישט ערליך. נאר איינהאלטן קען ער זיך שוין נישט. אלעס שלעכטסטע וואס ער האט ביז אהער אין זיך געהאט, שיטן זיך אים ארויס. ער קען זיי נישט איינהאלטן.

היינט חנק, ווערגן, הערסט, ווערגן, פארשטייסט, ביטול תורה, אלץ פאר ביטול תורה. דאס הארץ טוט אים שוין וויי פאר רחמנות אויף זיין קרבן, נאר עס איז אים דאס ערשטע מאל ער זאל אזוי גובר זיין, עס פארשיכורט אים, אזא נארישע אידענע, ער האט ביז אהער גארנישט געוויסט אז מען קען זי אזוי איבערשרעקן. אָט דאָס איז ביטול תורה! שרײַט ער ענדלעך אױס. ער האַקט דאָך אָפּ, זי קען דאָך צו זיך קומען און כאַפּן אַ בעזעם! ער שפּרינגט צוריק צום טיש, פֿאַרמאַכט די גמרא און לױפֿט אַרױס. אין בית-מדרש אַרײַן גײ איך! שרײַט ער צו איר שױן מיט אַ װײכערער שטימע און פֿאַרמאַכט נאָך זיך די טיר. דאָס געשרײ מיטן קלאַפּ פֿון דער טיר האָט אױפֿגעװעקט דאָס קרענקלעכע קינד. עס הײבט לאַנגזאַם אױף די שװערע ברעמען,

זאגט ער, ביטול תורה? גארנישט מיר? מיר גארנישט? העשעט איר אין צעריסענעם הארץ, דא הונגער אן א קלייד אן בענטש לייכטער אלץ נישט דאס קינד הונגעריג קיין טראפן מילך און דארט הענגען הענגען אויף דער צונג ביטול תורה זאגט ער הענגען הא הא רייסט זיך אויס איר פֿאַרצװײפֿלט קול הענגען. יאָ, נאָר דאָ, באַלד, אַלץ אײנס, נאָך װאָס װאַרטן? דאָס קינד הײבט אָן העכער צו װײנען, נאָר זי הערט אַלץ נישט. אַ שטריק! אַ שטריק! שרײַט זי אױס אױסער זיך און זוכט מיט פֿאַרבלאָנדזשעטע אױגן אַ שטריק אין אַלע װינקעלעך. אַ שטריק, װוּ נעמט מען? זאָל ער שױן מײַן געבײן דאָ נישט טרעפֿן? לאמיך כאטש דאס גיהנום פטור ווערן, זאל ער וויסן, זאל ער זיין א מאמע, זאל ער, א כפרה בין איך א מלאך המוות, אן עק, אן עק זאל זיין, א שטריק, זי דערמאנט זיך אז עס ליגט ערגעץ א שטריק, יא, אונטערן אויוון, מען האט געזאלט אויפן ווינטער דעם אויוון איבערבינדן, ער מוז נאך דארט ליגן. זי לויפט צו און געפינט דעם שטריק. א פרייד, זי האט געפונען דעם אוצר. זי ווארפט אן אויג אויפן סופיט, דער האקן זיצט. זי דארף נאר אויפן טיש ארויף. זי שפרינגט ארויף. נאר פון דער הויך דערזעט זי אז דאס דערשראקענע פאר'חלש'טע קינד איז אויפגעזעצט. עס בייגט זיך איבערן וויגל. עס וויל ארויס. אט אט פאלט עס ארויס.

נאַ, נאַ, פֿרעסער, נאַ! שרײַט זי אױס אין אײן אָטעם און שטופּט דעם קינד די אױסגעדאַרטע ברוסט אין מױל אַרײַן. נאַ, צי! בײַס! סוף פֿון דער דערצײלונג. סוף פֿון קאַסעט.

אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.